אַזױ ליגן מיר אַרײַנגעטאָן אין אַ שטילקײט און פּרובירן שלאָפֿן. די נערװן װילן רו. די מערסטע שלאָפֿט אײַן. רוט, נערװן, רוט! אַדרבה, שלאָפֿט! אַזױ מורמל איך צו זיך, און קוק, װי אַלע קױלערן זיך אין די שטרױ-קישעלעך אַרײַן. איך חידוש זיך, װי שנעל זײ שלאָפֿן אײַן, און איך קאָן עס נישט ערװײַזן. איך האב שוין לאנג א חשד אז עפעס איז נישט אין ארדנונג מיט מיינע נערוון, און אפשר בין איך גאר קראנק, איך וויל עס אבער נישט צוגעבן. איך מאך צו די אויגן און וויל זיך איינשמועסן אז אט נאר א האר און איך וועל נעמען דרעמלען. מיטאמאל גיט ווי א זעץ מיר, אין הארץ צו אין מח, גיי ווייס וואו. דער שרייבער אין מיר, בעסער געזאגט, דער ווילן צו זיין א שרייבער, דער ווילן צו זיין נישט אנדערש ווי נאר א פאעט. זינט מיין יוגנט אן, אריינגענומען זיך א דור אין קאפ, יא, אינמיטן איינדרעמלען, און דערצו נאך אזא פארגאנגענער קאשמארנער נאכט,

לאז אפ מיט די זעאונגען נישט פון דאנען, לאז זיי אפ די נאאיווע, די נישט רעאלע זעאונגען דיינע, די רעוואלוציאנערע איינגעשמועסטקייטן דיינע, דאס נישט וועלן אנערקענען אז די נארע פון טורמע איז די אייביגע נארע, און א געשמיסענער בלייבט אויף אייביג א געשמיסענער, און אז דער וואס ליגט נעבן א געשמיסענעם איז אויך דער זעלבער געשמיסענער,

וואס טוט זיך מיט רודינען? ווי פארשטייט מען אים? ווי קאן ער ווערן א טעמע פאר א ליד וואס איך וואלט וועלן אנשרייבן? ווי קאן ער גאר שלאפן? נעכטן האט מען אים געשמיסן, א גאנצע נאכט האב איך אים געלייגט טיכער צום לייב און איצט שלאפט ער. יא, ער שלאפט. איז דאס די טעמע? א ליד וועגן שמיץ?

אבער שמיץ נאך נישט. אז איך וואלט זיי געהאט, ס'וואלטן זיי געווען די זעלבע שמיץ וואס רודין האט געהאט נעכטן, און אויב נישט אקוראט די זעלבע, איז ווי קאן איך וויסן וואס פאר א שמיץ און וואס פאר א יסורים ער האט געהאט? און אויב דו קאנסט נישט איבערלעבן אקוראט דאס זעלבע אין דער גאנצער פולער מאס ביזן לעצטן קלענסטן לייב צאפעל, איז צו וואס אט דאס אלץ? צו וואס דאס ליגן איינער נעבן צווייטן דא אין טורמע?

אז ער האלט זיך אזוי איינגעשלאסן אין זיך, אזוי אפגעזונדערט, אזוי כמעט פיינטליך, איז צו וואס האט ער געוואלט אן אויפשטאנד פון מיליטער? יא, ער פירט זיך אויף אזוי ווי ער וואלט אונז פיינט געהאט. אויך אין זיין צופאלן נעכטן אויף א רגע צו רודינ'ס געשמיסן לייב איז געווען מער היסטעריע ווי צער, ווארום אויב נישט ווי אזוי

אפשר ווייס ער, באסאנאוו, וואס עס טוט איצט רייע'ס מיידעלע? ער, באסאנאוו, ליגט מיטן פנים ארויף און שלאפט געשמאק, ער שנארכט אזינטער, ער שלאפט אזוי געשמאק ווי עס וואלט געווען מיטן נאכט נישט ערב אווענט, ער האט זיינס אויסגעפירט, ער האט געהאט קיפיאטאק.

יא יא, וואס זאגסטו אויף דעם, דו גאט'ס זון, דו צו וועמען באסאנאוו האט זיך געבוקט און געמאליעט זיך, פארוואס גייסטו נישט ארונטער פון דיין קרייץ און לייגסט זיך נישט אוועק נעבן אים, צו אפשר ווילסטו אויך קיפיאטאק, אך

אויך רודין האט מיר שוין געגעבן אנצוהערן אז עפעס איז נישט גלאט מיט שטיין'ס געמיט צושטאנד. איך אליין האב שוין באמערקט אז יעדעס מאל אין שמועסן צווישן אונז ווען עס קומט צו רייד וועגן דער ווירדע פונעם מענטשנ'ס לעבן, וועגן טעראר צו וועגן מארד א שטייגער, אפילו וועגן די מארדן פון באסאנאוון, ווערט שטיין מאדנע אויפגערעגט. איבער זיין יונג און שיין פנים פארציט זיך א שווערע כמארע. איך בייג זיך נאכאמאל אריבער איבער זיין צוקאפנס, פארש זיין איינגעטולעט פנים, און שטיל, איך קען גארנישט אויפכאפן. איך נויג צו מיין פנים צו רודינען, איך וואלט וועלן אז ער זאל זיך אויפכאפן און איך זאל רעדן מיט אים, אבער אויך ער, דער געשמיסענער, שלאפט געשמאק, ער שלאפט אָפּ פֿאַר דער פֿאַרגאַנגענער נאַכט. מײַן האַנט נעמט פֿון זיך אַלײן שאַרן זיך אונטער מײַן מאַטראַץ און ציט אַרױס אַ פּאַפּירל, אַ פֿאַרשריבנס מיט דראָבנע אותיות, אַן אָנװאָרף פֿון אַ ליד. שױן חדשים לאַנג אַז איך האָב זיך נישט פֿאַרנומען מיט שרײַבן. האָב איך דאָס ליד אָנגעשריבן די טעג?

געהאַלטן די קראַנצן מיט זײ צו באַקרױנען איר ליכטיקן שטערן, אַז אַלע אַרום זאָלן אָנהױבן טאַנצן אָן הײסע קאַדרילן און ליסטיקע שערן. און װען אַלע טענץ װעלן אָפּגעטאַנצט װערן, װעל איך זיך פֿאַרנײגן און זאָגן, געגאַרטע, אַדיע!

קען קיינמאל נישט קומען. אז איך ליין עס איבער לאך איך זיך שטארק פונאנדער, איך פארגיי זיך כמעט. מיין לאכן וועקט אויף רודינ'ען, רודין גיט מיר מיט זיין האנט א טרייסל פארן אקסל, וואס איז מיט אייך, פון וואס לאכט איר אזוי שטארק? אין רודינ'ס קול, אין זיין ווענדן זיך צו מיר מיט זיין פראגע פון וואס איך לאך, דערשפיר איך א טאן פון מוטיקייט, דערפרייט עס מיך שטארק, אנשטאט צו ענטפערן אים אויף זיין פראגע זאג איך, איר זענט געשלאפן א היבשע צייט, איך האף אז איר פילט זיך בעסער. יא, אסאך בעסער, האט רודין געזאגט, און אויף זיין פנים האט זיך צעשפרייט א לויטערע מילדקייט.

ער האט געשוויגן א רגע, דערנאך א זאג געטאן, איך ווייס נישט צו וועמען, צו מיר צו צו זיך אליין, נו, איצט בין איך שוין א ריכטיגער. ער האט דאס געזאגט פארשטייט זיך אויף רוסיש, נו, טעפיער יא אוזש נאסטאיאשטשי. איך ווייס נישט צו א ריכטיגער איז דער פונקטליכער טייטש, אפשר איז דער טייטש אן אמת'ער. אבער ווי דער טייטש זאל נישט געווען זיין, האט עס נאך אלס מיר נישט איבערגעגעבן די באטייטונג פון זיין זאג, און צו וואס ער האט עס בכלל א זאג געטאן. נאך ווייניגער האב איך געקאנט אין יענע רגע פרעגן אים וואס ער מיינט דערמיט, איך ווייס נאר אז איך בין געווען צעטומלט פון זיין זאג. איך ליג לעבן אים, און פאר זיך אליין חשבון איך איבער אלע אופנים פון פיין און אלע אופנים פון מקבל זיין יסורים. איך וויל זיך דערטראכטן צום איצטיגן געמיט פון אט דעם געווענליכן פאלקס-מענטש, דארפס-מענטש, וואס ליגט לעבן מיר א געשמיסענער, א לייב-געשענדעטער, און נעמט אויפגיין פאר מיר אין א ליכט פון א אומגעווענליכן מענטשן.

וואס דאס איז דאס זעלביגע וואס קדושת הגוף, דאס זעלביגע הייסט עס וואס א איד האט דורכגעמאכט בשעת ער איז געגאנגען אויף קידוש השם. איז רודינ'ס גיין צו שמיץ אן אופן פון גיין אויף קידוש השם? האב איך געפרעגט ביי זיך אליין ליגנדיג נעבן רודינ'ען. יא, האב איך גענטפערט זיך אליין. איז שמיץ איבער א נאקעטן לייב די לעצטע פיין פון אלע פיינען? האב איך ווייטער געפרעגט זיך אליין, צו קען עס זיין געגליכן צו ברענען אויפן שייטער-הויפן? צו קען עס זיין געגליכן צו זיין געפייניגט אין א מארטיר-קעלער פון דער אינקוויזיציע? יא, האב איך געזאגט צו זיך אליין, עס קען זיין געגליכן. דער חילוק איז נאר אין דעם כמות פון די יסורים, אבער נישט אין דעם איכות פון די יסורים.

מיינט ער עס גאר איראניש, אפשר ליגט אין זיין זאג גאר א שטאך אויף מיין חשבון און אויף אלעמענס חשבון, אז מיר, הייסט עס, זענען נאך נישט די ריכטיגע, אז כדי צו האבן די זכי' צו באטראכטן זיך ווי ריכטיגע געליטענע פאר אן אידעע איז נישט גענוג דאס ליגן אויף א קאטארגע נארע און זיין פארשמידט אין קייטן, נאר מען מוז אויך דערצו זיין גוף געפייניגט, געשמיסן,

און נישט על פי פרייען ווילן. איך וואלט אין מיינע געדאנקען געגאנגען נאך ווייטער, ווען רודין אליין שלאגט מיר נישט איבער און גיבט נישט ווידער א פרעג, פון וואס פארט האט איר אזוי שטארק געלאכט פריער? איך האב אייך געפרעגט און איר האט נישט געענטפערט, נעמט נישט פאר אומגוט וואס איך שטיי אזוי צו, איך פיל אייער נאנטקייט, דערפאר טראכט איך אז איך מעג פרעגן. אוודאי מעגט איר זאג איך, אדרבה איך האב געלאכט פון זיך אליין. פון זיך אליין? יא, חבר רודין, פון זיך אליין. אינמיטן פון אלע שווערע איבערלעבונגען אונזערע נעכטן און אייערנאכטן און היינט, ליגט מיר גאר אין זינען צו פארנעמען זיך מיט שרייבן א ליד, דערצו נאך א נאאיוו ליד. מאדנע, גראד די לעצטע טעג עס אנגעשריבן.

דא? איר מיינט עס? יא, אוודאי מיין איך עס, אבער איך וואלט נאר וועלן געפינען אויסדרוק פאר איך האב זיך, איך האק זיך אפ און ענדיג נישט. פארוואס? איר ענדיגט נישט וואס איר ווילט זאגן, אבער איך שטויס מיך אן, איך וואלט, איר וואלט וועלן געפינען אויסדרוק פאר געשמיסנקייט, נישט אמת?

איצט? יא איצט. ס'איז דאך אבער אין אידיש. אויב ס'איז אייך נישט שווער, זעצט עס פאר מיר איבער. איך ווייס נישט צו ס'וועט גוט ארויסקומען אין איבערזעצונג, ס'איז גענוג שלעכט אין ארגינאל. עס מאכט נישט, פרובירט, בעט רודין. איך נייג זיך צו נאנט צו זיין אויער, און מיט א שטיל קול פרוביר איך איבערזעצן פאר אים מיין ליד בלומענקראנצן, און ווען איך ענדיג זאג איך, און איצט מעגט איר אויך זיך גוט פונאנדער לאכן. פארוואס לאכן? אדרבה, איך בין אייך זייער דאנקבאר. די איינע ווערטער אז איר נעמט אן אייער גורל צוריק זיך צו קערן אהין ווי דארט ווי איר דארפט ליגן, הינטער טירן פארשפארטע,

טאָלסטויען. רודינס ווערטער איך פארגעטער אים האָבן איצט געווירקט אויף מיר נאָך מאָדנער ווי נעכטן. איצט, ווען ער, רודין, ליגט מיט אַ געשמיסן לייב, איך דערפיל, אַז איך מוז עס אים איצט זאָגן.

רודין האט אויפגעציטערט. אט וועגן דעם טאקע איז דאך זיין בריוו צו מיר, וועגן דעם, וועגן דעם איהר ווייסט נישט וואס פאר א וואונדער מענטש עהר איז, און וואס פאר א יסורים מענטש עהר איז. איהר האט זיין בריוו ביי זיך, אפשר וואלט איהר מיר אים געוויזן. אוודאי וואלט איך אייך געוויזן דעם בריוו, אבער איך האלט אים נישט דא ביי זיך, איך האלט אים פארבאהאלטן אין ווערקשטאט ווי איך ארבעט, אין שלאסעריי ווערקשטאט. דעם בריוו האב איך נאך באקומען אין דער פראווינץ טורמע ווי איך בין געזעסן איידער מען האט מיך געבראכט אהער, און איבערגעגעבן דעם בריוו האט מיר דער אדוואקאט וואס האט מיך פארטיידיגט, דער אדוואקאט איז ספעציעל צוליב מיר געפארן צו טאלסטוי'ן אים דערציילט די גאנצע מעשה וועגן מיר. איך בין זיך משער אז איהר געדענקט דעם בריוו אויף אויסנווייניג. נאך ווי געדענק איך אים, זאגט רודין מיט התפעלות, כ'האב אים שוין אפשר הונדערט מאל איבערגעליינט. זאגט אים איבער פאר מיר בעט איך.

און איך בין שוין א זקן, אן אלטער קראנקער מאן, און ווי אנגעלאדן איך בין מיט יארן און מיט יסורים, און נאך מער מיט זינד און מיט נשמה שוואכקייטן, און דערצו נאך מיט נישטיגן רום, אזוי שטיי איך פאר אייך מיט א געבויגענעם קאפ און מיט א צעפייניגטן געוויסן, און איך פיל מיך קליין קעגן אייך, באמת,

אויף דער טורמע נארע. איך קען אייך נישט פערזענליך, איך האב אייך קיין מאל נישט געזען, איך האב זיך דערוויסט וועגן אייך און וועגן אייער משפט ווען אייער אדוואקאט איז געקומען צו מיר און מיר דערציילט וועגן אייך. ער האט געמיינט אז איך קען זיך אריינמישן לטובת אייך.

איך האב אין מיין לעבן אנגעזעהן זיך מיט אסאך נידערטרעכטיגע משפטים, זאג איך אייך מיין ליידענדיגער פריינט, יעדער אומגערעכט פאר'משפט'ער איז סוף כל סוף דער מנצח, יעדער יעדער. איר ווייסט געוויס אז איך האב צוגעטראגן מיין קליינעם חלק צו דער אפשאפונג פון דעם תהום צווישן פרץ און פויער, כ'האב זיך אפגעזאגט פון די מערסטע פון מיינע גיטער, אבער דאס איז נישט גענוג, איך בין נאך אלץ פריץ, איך בין נאך אלץ צו דעם פשוט'ן אמת נישט געקומען, אזוי ווי איר זענט געקומען, איך בעט ביי גאט אז ער זאל כאטש אין די לעצטע טעג פון מיין לעבן מיר געבן כח צו קענען גיין אנטקעגן מיין פולער דערלייזונג, אז איך זאל ווערט זיין אזא מענטשן ווי איר זענט. רודין ענדיגנדיג בלייבט ליגן ווי אן אריינגעפאלענער אין א טראנס. איך בין אויך דורכגענומען, איך קוק אויף רודינען און איך טראכט, ליגט עס טאקע נעבן מיר א געשמיסענער? איז טאקע פאראן ערגעץ א טאלסטוי? נאגט נאך אלץ אין מיר פאראיבל אויף דעם קראנקן זקן פון יאסנאיא פאליאנא? אלץ זעהט מיר אויס א מאדנער חלום. מיט א צייט שפעטער איז טאקע געשעהן. טאלסטוי איז אנטלאפן פון זיין היים און געשטארבן אין וועג. קאפיטל צוויי און צוואַנציק

וויקלט זי דיך ארום, נישט לייכט אמאל צו זעהן און צו פילן איר אומענדליכקייט. איך ארבעט אין אן איינבינדעריי, איך בין א געהילף צו דעם וואס אפערירט מיט דער שנייד מאשין, איך דריי דאס ראד וואס באוועגט ארויף און אראפ א גרויס שטאלן מעסער, מיר ארבעטן מיט א רעגולערקייט, אן א יאגעניש. דאס שנייד מעסער דאס שנייד מעסער לאזט זיך אראפ מיטן גלאנציגן שארף איבער שטויסן צונויפגענייטע קאנצעלאריע ביכער אדער קאלענדארן און גלייכט אויס זייערע ברעגן. יעדעס מאל ווען איך גיב א דריי מיטן ראד הייבט זיך אויף און לאזט זיך אראפ דאס שאר דער שארף פון מעסער ווען איך זעה ווי דער שארף שניידט זיך אריין אין די אינטערגעלייגטע פאפירן לויפט מיר דורכן געדאנק איך ווייס אליין נישט ווי אזוי עס קומט די סוגעסטיע, דאס בילד פון דער גילאטינע, אזוי האט זיך די גילאטינע שארף אראפגעלאזט איבער מענטשליכע העלדזער לשם רעוואלוציע. גוט וואס דער דאזיגער שארפער שטאל אין דער קאטארגע איינבינדעריי פאלט איבער קאלענדארן.

נאך מיין אריינקומען, נאר עטליכע טעג נאכדעם איז ער פארשווינדן, אדער ער איז אוועקגענומען געווארן אין אן אנדער שטאט, אדער ער איז אוועקגעשיקט געווארן אין אן אנדער טורמע. אין דעם לעצטן טאג פון זיין ארבעטן אין דער איינבינדעריי, האב איך זיך דערוואוסט ווער ער איז, און געזוכט א מאמענט צו באקענען זיך מיט אים. איך בין געווען טיף דורכגענומען ווען איך האב אזא מאמענט דערהיט. דאס איז געווען דער בארימטער.

ער האָט װאַרעם, פֿאָטערלעך אַרײַנגענומען מײַנע הענט אין זײַנע, זײ געדריקט און געזאָגט, מיר אַרבעטן דאָך שױן עטלעכע טעג צוזאַמען, איך האָף, אַז מיר װעלן אױך מאָרגן זײַן צוזאַמען אין װערקשטאַט, האָב איך געזאָגט. אין דעם קאָן איך נישט זײַן זיכער, האָט ער געזאָגט. איך װײס נישט, צי איך טױג זיך אױס צו דער דאָזיקער אַרבעט, און ס'קאָן אױך זײַן, אַז מע זאָל מיך אַװעקשיקן פֿון דאַנען. איך ריכט זיך שױן פֿון לאַנג אַװעקגעשיקט צו װערן. עס פֿרײט מיך, װאָס איך האָב פֿאַרכאַפּט צו באַקענען זיך מיט אײַך. אױב מיר װעלן זיך נישט זען מער, נעמט צו מײַן ברכה, פון אן אלטן קאטארזשניק צו א יונגן, ע דאס האט מען א חבר פון אייער קאמער געשמיסן? יא, זאג איך, פון מיין קאמער, און איך בין שטארק צעבראכן דערפון. מיר זענען אלע צעבראכן, ס'איז אבער אזא צייט דא אין בוטירקי אז מיר קענען היינט גארנישט נישט טון, מען מוז האבן געדילד. מסתמא קענט איר די לאגע דא בעסער, זאג איך, איך בין נישט לאנג אנגעקומען אהער. יא, איך קען זי, די לאגע דא. אונז שטייען פאר נאך אסאך ליידן, נישט נאר אויף קאטארגע נאר בכלל, אבער פארלירט נישט דעם מוט, איהר זענט נאך יונג, איהר, געדענקט און געדענקט נאכאמאהל, געדולד. א דאנק פאר דערמוטיגונג. מיין דערמוטיגונג איז מיין האפענונג אז מיר וועלן נאך דערלעבן פרייע און ליכטיגע טעג. ער איז אויף מארגן אינדערפרי נישט געקומען און מעהר האב איך אים קיינמאהל נישט געזעהן. געבליבן איז מיר א פארדרוס אויף זיך אליין פאר דער קורצקייט פון זיין באקאנט מיט אים, א באקאנטשאפט פון מינוטן, א באקאנטשאפט אויף א שוועל. זיין גאנצע געשטאלט איז געבליבן שוועבן אין מיין זיכרון ווי אונטער א ווייסן שלייער. קומענדיג פון דער ארבעט אין קאמער צו זיך, וויל איך דערציילן מיינע שכנים וועגן מיין באגעגעניש מיט מינורן, אבער איך דערוויש אין קאמער א נייע סומאטוכע, און עס גייט מיר שוין נישט איין דאס דערציילן. דער אלטינקער, דער זיידע, איז קראנק געווארן אויף טיפוס, די גאנצע קאמער איז דורכגענומען מיט מהומה און מיט שרעק. גערעדט האט מען שוין עטליכע טעג אז איבער די קאמערן גייט אום א טיפוס עפידעמיע, און עס איז טאקע ריכטיג, אט איז זי דא. אַרײַנגעדרונגען שױן צו אונדז אין קאַמער. אַ צינגע-איבערגאַנג איז שױן לאַנג דאָ איבער אַלע טורמעס, און איך בין שױן אַ היפּשע צײַט אַ קרבן פֿון צינגע. אַלע מײַנע באַק-צענער שאָקלען זיך, און אײניקע זענען שױן אַרױסגעפֿאַלן. די יאַסלעס בלוטיקן. פֿעלט נאָך טאַקע טיפֿוס. דער אַלטינקער דער זײדע ליגט צונױפֿגעקורטשעט אױף זײַן בעטל פֿאַרכאַפּט אין היץ. ער קוקט אױף אונדז אַלעמען װי מיט אױגן פֿון אַ שעפּס. ער רעדט נישט, ער בעט נישט קײן זאַך, אָבער די אױגן אַלײן זענען פֿול מיט געבעט. שױן אַדורך די אָװנט-רעװיזיע און מיר װאַרטן אױפֿן קאָרידאָר-פֿעלדשער, ער זאָל קומען און באַשטימען צי מען דאַרף דעם אַלטינקען אַװעקנעמען אין טורמשפּיטאָל, און אױב מען דאַרף, צי איז דאָ אין שפיטאל פלאץ. ע, עס נעמט לאנג ביז דער פעלדשער קומט, ער קומט ענדליך, ער באטראכט דעם אלטינקן און זאגט, פארנעם סטאריטשאק דיינע נויטיגע זאכן און קום. דער זיידע האט גארנישט וואס צו פארנעמען אויסער זיין קליינינקע טארבע וואו ער האלט ווי אן אינווענטאר ארום דריי פונט שטיקלעך ציקער וואס ער האט נישט לאנג צוריק ערהאלטן פון זיינס אן אייניקל אין דארף מיט א בריוועלע אין בריוועלע שרייבט דאס אייניקל אז ער שיקט דעם זיידן די דריי פונט צוקער צו טרינקען טיי מיט דעם אין זונטאגדיגע און יום טוב'דיגע טעג, האט דער זיידע אזוי געטוען, אויסגעפאלגט מיט ציטערדיגער ליבשאפט דעם אייניקל'ס פארלאנג, געטרונקען קיפיאטאק מיט צוקער נאר זונטאג,

הער נישט וואס ער זאגט, ער פארשווינדט צוזאמען מיט דעם פעלטשער. אלע בלייבן שטיל, יעדן נעמט דורך דער געדאנק, ווער וועט זיין דער צווייטער געפאקט צו ווערן פון דער קראנקהייט? אנטלויפן קענסט נישט, דער טיפוס מחבל דרינגט אריין דורך דער מינדסטע שפארונע, ער איז שוין דא אין קאמער, באהאלטן זיך קאנסט נישט, נישטא וואו. קיינער שפאנט נישט אויס היינט אין אוונט איבערן קאמער. אלע זענען אויף זייערע בעטלעך. אורקע, קאלודניק און באסאנאוו נעמען אין עטליכע מינוט ארום שפילן קארטן צוזאמען. זייער קריג צווישן זיך האלט אן, אבער זיי פארבארגן אים אין זיך. צום קארטן שפיל האט עס נישט. באסאנאוו

רודניצקי גייט אן מיט זיין אפגעשלאסנקייט, רעדט זעלטן אויס א ווארט מיט אונז, איז נאך אלץ פארטוען אין שאפענהאוער'ס בוך, עס זעהט אויס אז דאס בוך אימפאנירט אים שטארק. רודין, נאך דעם אלעם וואס איז געשעהן מיט אים, איז געווארן נאך עניוות'דיגער און שטילער, האט באשטעלט און באקומען גלעב אוספיענסקי'ס ווערק,

און איך ליג און איך ליג און ליין גרעצ'ס געשיכטע פון אידישן פאלק. כ'בין געווען איבערראשט צו זעהן אויף דער קאטאלאג ליסטע פון דער בוטירקע ביבליאטעק אלע בענד פון גרעצן. איך האב זיי באשטעלט, און דער ארעסטאנט ממונה איבער דער ביבליאטעק האט זיי מיר געבראכט. איך ליין זיי ממש ווי אין א שיכרות. איך ליין און דאס הארץ שפרינגט אין מיר פון דעם איינעם געפיל אז די אומגעווענליכע פיר טויזנט יאריגע אידישע עפאפעיע איז די עפאפעיע פון דעם פאלק צו וועלכן איך געהער. איך האב גרעצן געליינט נאך אויף דער פריי זייענדיג, אבער איך האב געליינט צעווארפענערהייט, איצט ליין איך אים סיסטעמאטיש באנד נאך באנד, און דא אויפן קאטארגע בעטל האט עס גאר א באזונדערן טעם, א באזונדערן טעם פון וואונדער. סוף זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.